אז וממנה פון די צרה אליין וועט יוושע, בדוגמא ווי מען זעט דאס אויכעט אין די אותיות אז מען איז מהפך דעם צירוף און ס'ווערט דערפון דער ענין פון רצה, א רצון חדש למעלה, ווערט דערפון אויכעט דער צירוף פון צהר וואס צהר איז דאך ענינו הענין של אור.

אף על פי וואס ס'איז געווען אין פרשת שלח אבער בימי השבוע איז דאס אויכעט געווען ביום הרביעי איז ער דערנאך ארויס דערינען בפועל אז דורך דערויף איז אויסגעוואקסן א יום מיוחד י"ב י"ג תמוז דער חג הגאולה.

פון העלם והסתר כפשוטו איז דערנאך שוין מספיק אז זאל זיין מער ניט ווי דער העלם והסתר אין הבנת העניין, דוגמא ווי מען זאגט בנוגע צו א ענין פון גלות מצרים וואס דעמאלט איז געווען בעבודה קשה כפשוטו בחומר ובלבנים, מה שאין כן די גלות שלאחרי זה איז גענוג בחומר ובלבנים בחומר דא קל וחומר.

האט דאס אויך בכללות פון כללות ענין ירידת הנשמה בגוף, אפילו א נשמה פון צדיק גמור עובד הוי' באהבה בתענוגים, ווערט דאך דאס אויכעט אנגערופן בשם ירידה, ווי ער איז מבאר אין תניא אז אפילו ער איז אויכעט יש מי ש.

וואס דאס איז אויכעט דער ענין און דעם קשר מיט די עניינים וואס רעדט זיך מעגליך בזמן האחרון אויף מוסיף זיין השתדלות ביתר שאת וביתר עוז אויף כמה עניינים כלליים שבתורה ומצוותיה, ווייל דעמאלט איז דאך נוסף על ההבטחה אויף א פסק דין והבטחה אז יעדע מצוה איז גוררת מצוה.

כמבואר אין ש"ס און אין מדרשים ביז אין אחרונים וואס זיי דאס איז אלץ כולל כל המצוות כולן, על אחת כמה וכמה אז אפילו ווי זיי שטייען איין מצוה אין מנין המצוות איז דאס אויכעט א מצוה כללית, איז דאך פון דערויף די הבטחה פון מצוה גוררת מצוה ביתר שאת וביתר עוז, וואס דערפאר איז בכל הזמנים.

ווי ער ערציילט זיך איכער דער שבעל ט וואס איך לעק אים איבער די ליירע מיזער דאורייתא און יהי רצון אז מ'זאל דאס טון אין אן אופן פון קיימא סיהרא באשלמותא, א יעדער איד בעבודתו וועט שטיין אין אן אופן פון שלימות און דאס וועט ממשיך זיין די קיימא סיהרא באשלמותא.

אז זיי זיינען א סגולה מכל העמים אף על פי וואס לי כל הארץ ווי רשי טייטשט עס אפ אז ס'דא כמה וכמה עמים און זיי האט אויסגעקליבן דער אייבישטער אלס סגולה, ווי מ'זאגט זיך אויכעט אין ברכת התורה אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו ווי גערעדט בארוכה אין זמן מתן תורתינו אין די התוועדות פון שבועות.